פריער האט מען געלערנט, אנוסת חברו און מפותת חברו לא ישא, דאס טאר ער נישט נעמען, ואם נשא, אויב ער האט גענומען, רבי לעזער בן יעקב אומר, רבי לעזער בן יעקב זאגט, הולד חלל, די קינד איז א כהן חלל, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, הולד כשר. אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא געזאגט פאר רב'ן, הלכה כרב לעזער בן יעקב וואס ער זאגט הולד חלל, וכן אמר רב גידל אמר רב, הלכה כרב לעזער בן יעקב, איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב הונא אמר רב, מאי טעמא דרב לעזער בן יעקב, פארוואס זאל די ולד זיין א חלל? סבר לה, ער האלט כרב לאזאר, רב לאזאר וואס מען האט פריער געלערנט דא אין די גמרא'לעך איז אסאך מאל דא די די גרייזן, ווי שטייט ביי אייך אין גמרא כרב לעזער צי כרב לאזאר? כרב לאזאר דארף שטיין, ער האלט ווי רב לאזאר וואס מען האט פריער געלערנט דף נ ט עמוד ב, א פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה, ממילא איז זי דאך געווארן א זונה איז זי אסור מכח א לאו, און אויב א חייבי לאוין פון כהונה איז דער דין הולד חלל. פרעגט די גמרא ומי סבר לה כוותיה, האלט דען רבי לעזער בן יעקב ווי רבי אלעזר ביי דעם דין פון פנוי הבא על הפנויה, והא קיימא לן? מיר ווייסן דאך משנת רבי אלעזר בן יעקב קב, רבי אלעזר בן יעקב ווערט זייער ווינציג דערמאנט אין דער משנה, אבער ונקי דאס וואס ער זאגט ווי מען זאגט איז ריין שטענדיג בלייבט די הלכה ווי ער, ואילו בהא לגבי דעם דין, ממילא דארף דאך אויסקומען אז די הלכה איז ווי ר' אלעזר בן יעקב אז הולד חלל ואילו בהא ביי דעם דין פון פנוי הבא על הפנויה אמר רב עמרם אמר רב אין הלכה כר' אלעזר, קשיא בלייבט שווער, איך קען נישט זאגן, די קשיא איז נישט אויף ר' אלעזר'ן, די קשיא איז אויף דעם וואס איך גיי לערנען אז רב הונא וואס רב הונא זאגט פאר רב'ן אז דער טעם פון רב לייזער בן יעקב איז ווייל ער האלט ווי רב לאזאר, איך קען אזוי יא נישט זאגן. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אז דער טעם פון רב לייזער בן יעקב מיט די רבנן קריגן זיך אין א צווייטע זאך, וואס איז דא געוועזן? אז א פרעמדער האט געקומען אויף א בתולה און זי אנוסה האט ער געווען אנוסה צי מפתה געווען איר נאכער האט איר א כהן גדול גענומען קיין אלמנה איז ער דאך נישט אלמנה איז ער עובר א לאו דאס אבער וואס ער טאר נישט נעמען א כהן גדול א בעולה איז נאר דא א איסור עשה די תורה זאגט כי אם בתולה מעמיו יקח, ער זאל נאר נעמען א בתולה נישט קיין בעולה, און לאו הבא מכלל עשה האט דעם דין פון א עשה. אויב ס'איז חייבי לאוין, א כהן גדול נעמט א פרוי וואס איז אסור אויף אים א לאו פון כהונה, א כהן נעמט א גרושה, צי א כהן גדול נעמט אן אלמנה, צי א ווי זיי נעמען א כהן בכלל נעמט א זונה, איז א זיכערע זאך הולד חלל, אבער דא האט ער גענומען א בעולה, דער כהן גדול האט גענומען א בעולה, קיין לאו האט ער נישט עובר געווען, וואס האט ער עובר געווען? א עשה, א עשה דאך לייכטער ווי א לאו, וויל איך וויסן צי פון א עשה איז אויך דער דין הולד חלל? דאס זאגט ער, ביש חלל מחייבי עשה קמיפלגי, מען קריגט זיך צי די קינד ווערט א חלל, דאס איז זיכער קיין זונה איז ער נישט, פארוואס? ווייל איך האלט נישט דעם דין הפנוי הבא על הפנויה עשאה זונה. רבי אליעזר בן יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי און די רבנן לערנען אין חלל מחייבי עשה פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי אלעזר בן עזריה וואס איז זיין טעם דרבי אליעזר בן יעקב וואס איז דער טעם פון רבי אליעזר בן יעקב וואס ער זאגט יש חלל מחייבי עשה

די פיר ווערן דערמאנט, נאכער ווערט דערמאנט כי אם בתולה, וכתיב און נאכדעם שטייט ולא יחלל זרעו בעמיו, זאגן מיר אכולהו דאס גייט ארויף אויף אלע, אויף דעם בתולה מעמיו יקח אויכעט, ער זאל נעמען בתולה, און אויב ער וועט נעמען א בעולה וועט ער וועט זיין פארשוועכט די קינדער. ורבנן, און די רבנן זאגן, אלה הפסיק הענין, אין פסוק ווערט דערמאנט, אלמנה גרושה וחללה זונה, את אלה, גייט אבער איבערהאקן צו זאגן אז די דא די חי אז די חייבי לאוין, את אלה, די אז די חייבי לאוין זענען אנדערש ווי חייבי עשה, מיט וואס זענען אנדערש די חייבי לאוין פון חייבי עשה? א חייבי לאוין איז הוי חלל און חייבי עשה נישט. זיך יעצט א שאלה אויף רבי אליעזר בן יעקב, אלה גייט דאך מיר עפעס זאגן די איז אנדערש ורבי אליעזר בן יעקב און רבי אליעזר בן יעקב לערנט אלה למעוטי נדה,

הא דתניא, דאס וואס מיר האבן געלערנט, מאלה אתה עושה חלל, נאר פון דיע איז די קינד א חלל, פון דיע וואס ס'ווערט דערמאנט אלמנה, גרושה, חללה, זונה, ואי אתה עושה חלל מנידה, און נישט פון קיין נידה, כמאן ווער איז דאס? כרבי אליעזר בן יעקב. פרעגט די גמרא, ורבי אליעזר בן יעקב נכתביה לאלה לבסוף, בשלמא די רבנן דארף מען שטיין די אלה נאכדעם ווי ער דערמאנט מיר די חייבי לאוין, איידער ער דערמאנט מיר די עשה דארף מען מפסיק זיין, איך זאל וויסן נישט אלע האבן דעם זעלבן דין, אבער לויט רבי אליעזר בן יעקב ער לערנט אויך יש חלל מחייבי עשה,

א כהן גדול טאר נישט נעמען, דכתיב בתולה יקח, בשעת ליקוחין, בשעת דעם נעמען תהיה בתולה זאל זי זיין א בתולה. דעריבער זאגן מיר אז אפילו אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא, שאין משלם קנס במפותה, שאם מפותה היא, אויב דער כהן גדול האט איר מפתה געווען,

פארוואס דערמאנט די גמרא מפותה, אין אמת'ן ווערט דאך דארט דערמאנט אויך אין דער ברייתא אנוסת עצמו אויכעט, זאגט דער רש י, אבל אונס נותן מיד אפילו כונסה, דארט וואו ער האט געצווינגען ער האט איר נישט איבער גערעדט, זי האט נישט מסכים געווען, גיט ער גלייך דעם קנס אפילו ווען ער טוט איר נעמען פאר א פרוי,

להא דרב הונא, די זאך פון רב הונא דאמר וואס האט געזאגט אז אויב דער כהן גדול האט גענומען אנוסת עצמו און מפותת עצמו, האט מען דאך געלערנט לא ישא ואם נשא נשוי, לערנט רב הונא פשט אז ער מוז איר גט'ן. סופה להיות מוכת עץ תחתיו, כלומר, סופה ליבעל לו, די ענדע וועט זיין זי זאל ווערן נבעל צו אים ולאבד בתוליה,

וויל מען זאגן וואס איז די סברה פון רבי אליעזר בן יעקב וואס ער לערנט אז אויב ער האט גענומען אנוסת חברו און מפותת חברו הולד חלל סבר לה כרבי אלעזר, רבי אליעזר בן יעקב האלט ווי רבי אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות געקומען לשם זנות עשאה זונה

שמן זית על אשתו איז אוודאי און אוודאי דחשובה זונה אז ער מאכט די פנויה פאר א זונה. דרב עמרם לקמן בפירקין ביש חלל מחייבי עשה. רבי אליעזר בן יעקב לא כרבי אלעזר סבירא ליה, ער האלט נישט ווי רבי אלעזר אז זי איז געווארן א זונה, ולאו זונה היא, ולא קיימא ליה בלאו, איז זי נישט אסור אפי' מיט א לאו, אלא בעשה דכתיב בתולה יקח ולא בעולה,

לאשמועינן צו דערציילן, אלו שהן חייבי לאוין חלוקין זענען אפגעטיילט מיט די חייבי עשה, אבער חייבי עשה ווערט נישט דער ולד קיין חלל, און תוספות שטעלט זיך אויף דעם, ווייל לכאורה זאל איך זאגן די לא יחלל זאל ארויפגיין אויף בעולה, ווייל מיניה סליק, די לא יחלל שטייט דאך נענטער צו כי אם בתולה מעמיו יקח, נאר זאגט תוספות ס'איז מער א שכל צו זאגן אז חייבי לאוין וואס איז דאך הארבער דער איסור דארטן ווערט עס א חלל. למעוטי נידה, רבי אלעזר בן יעקב זאגט אז דער אלה גייט מען ממעט זיין נידה, שאם בא כהן על אשתו נידה אין הולד חלל ווערט עס נישט קיין חלל, ווייל עס וואלט געווען א סברא צו זאגן אז אפלערנען פון א קל וחומר מה דאך פון חייבי לאוין איז הולד ממנה חלל איז אוודאי און אוודאי פון א נידה, אזוי זאגט תוספות, און תוספות ברענגט אראפ דאס בשם תורת כהנים, און תוספות זאגט איך קען עס נישט אפלערנען פון קיין קל וחומר, ווייל אלמנה און די אנדערע זאכן איז דאך זי אליין פארשוועכט, אבער דא אז זי אליין ווערט נישט פארשוועכט, מהיכי תיתי זאל דער ולד זיין א חלל ולכתביה לבסוף הואיל ולאו לפלוגינהו אתא, דער אלה גייט דאך עס נישט אפטיילן, אז גייט מען נאר ממעט זיין נידה זאל עס שטיין נאך אלעמען, זאל עס נישט פונאנדערטיילן צווישן. די אלמנה גרושה, אין פסוק שטייט דאך אזוי, אלמנה גרושה וחללה זונה, את אלה לא יקח, כי אם בתולה, ולא יחלל זרעו בעמיו, און וואס דארף מען דער את אלה אפטיילן, דער את אלה אפטיילן צווישן אלמנה גרושה חללה און זונה, צו כי אם בתולה, זאל עס שטיין צום סוף,

ברוך השם, מסכת יבמות, דף ס', עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער לאלה לבסוף. תנא רבנן, די רבנן האבן געלערנט, דער דין איז דאך, א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין למת. אזוי שטייט על כל נפשות מת לא יבוא, א אויסנאם איז פארהאנען זיבן קרובים וואס ער מעג זיך צו זיי מטמא זיין, ווערט דערמאנט לאביו לאמו דארט אזוי ווייטער, אויך שטייט דארט דערמאנט אין פסוק לאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש, אן אריכות פון אכט ווערטער

ס'איז נאך נישט ס'איז נאך נישט געווען קיין כניסה לחופה, רב מאיר ורב יהודה אומרים, רב מאיר און רב יהודה זאגן, מטמא לה, אז א כהן הדיוט מעג זיך צו איר מטמא זיין, אויב ס'איז אחותו נשואה שטייט דאך בפירוש ולאחותו הבתולה, אז האט חתונה געהאט איז דאך שוין נישט קיין בתולה, נאר מ'רעדט ביי ארוסה לערנען זיי אויך, לערנען זיי מעג מען זיך מטמא זיין, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, און רבי יוסי און רבי שמעון זאגן, אין מטמא לה, אחותו ארוסה טאר ער זיך אויכעט נישט מטמא זיין. אנוסה ומפותה, אויב זיין שוועסטער האט איינער געצווינגען צו טון אן עבירה, אדער האט איר איבער גערעדט צו טון אן עבירה, דברי הכל, די שוועסטער פון כהן, דברי הכל לערנען אלע אין מטמא לה, ער קען זיך נישט מטמא זיין, פארוואס? ס'איז דאך נישט קיין בתולה, אבער די מציאות איז זי איז נישט קיין בתולה. ומוכת עץ, מוכת עץ אז ס'איז נתקע עץ באותו מקום, זי האט נישט קיין בתולים, אין מטמא לה, דברי ר' שמעון, לערנט ר' שמעון אז ער איז זיך צו איר נישט מטמא, גיט א קוק, פריער איז געווען רבי יוסי און רבי שמעון האבן געהאלטן איין שיטה לגבי אחותו ארוסה, ביידע האבן געזאגט אין מטמא לה. ביי מוכת עץ ווערט נאר דערמאנט רבי שמעון, דאס הייסט אז רבי יוסי ווידער וועט האלטן ווי די וואס ס'קריגן אויף רבי שמעונ'ען און זיי וועלן לערנען א מוכת עץ מעג מען יא מטמא זיין, און ביי מוכת עץ זאגן אלע מ'מעג זיך מטמא זיין אחוץ רבי שמעון. שהיה רבי שמעון אומר, רבי שמעון האט געזאגט, ראויה לכהן גדול, די וואס איז ראוי לכהן גדול, מטמא לה, מעג ער זיך צו איר מטמא זיין. שאין ראויה לכהן גדול, די וואס איז נישט ראוי לכהן גדול, אין מטמא לה, און רבי שמעון לערנט אין דער משנה אין דער פריערדיקע א מוכת עץ איז אסור צום כהן גדול, און ביי דעם כהן גדול שטייט דאך בתולה, זע איך דאך אז בתולה מיינט מען נישט קיין מוכת עץ, און די זעלבע זאך דאס וואס שטייט דא אה ולאחותו הבתולה הקרובה אליו מיינט מען אויך נישט קיין מוכת עץ. ובוגרת, בוגרת האמער דאך געלערנט אז ס'איז נאר מקצת בתולה. ביי א בוגרת מיט א אז די שוועסטער איז געווען א בוגרת און זי איז געשטארבן איז די שאלה צו דער ברודער דער כהן מעג זיך מטמא זיין מטמא לה דברי כל אדם אלע לערנען אז ער איז זיך מטמא אפילו דער דאס הייסט אפילו דער וואס ער זאגט א בוגרת לכהן גדול איז אסור האבן מיר דאך געהאט אין דער פריערדיגער משנה א בוגרת לכהן גדול איז דא אזעלכע וואס זאגן ס'איז אסור, אבער דאך לגבי טומאה דארף מען זיך מטמא זיין, לגבי טומאה הייסט עס בתולה. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבי מאיר ורבי יהודה, וואס איז די טעם פון רבי מאיר מיט רבי יהודה? די זאך איז אזוי, מיר האבן דאך דא א מחלוקת, קודם כל ביי אחותו ארוסה, צי דער כהן מעג זיך מטמא זיין צו אחותו ארוסה, ר' מאיר און ר' יהודה זאגן זי מעג זיך מטמא זיין, און ר' יוסי מיט ר' שמעון זאגן ניט. נאך א מחלוקת האבן מיר ביי מוכת עץ, ביי מוכת עץ איז ר' מאיר און ר' יהודה און די זעלבע זאך ר' יוסי האלטן מטמא און ר' שמעון זאגט אין מטמא, און אויך דארף מען פארשטיין וואס איז די סברה ביי בוגרת האלטן אלע מ'איז זיך מטמא, אנדערע אפילו די וואס לערנען ביי כהן גדול זאל נישט נעמען קיין בוגרת, אבער דער כהן הדיוט מעג זיך מטמא זיין לאחותו הבוגרת, דארט שטייט בתולה און דא שטייט בתולה, וואס איז די טעם פון ר' מאיר מיט ר' יהודה? דדרשי הכי, זיי דרש'ן אזוי. אין פסוק שטייט דאך ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש, ולאחותו הבתולה, דווקא ווען זי איז נאך א בתולה, זי האט נאך די בתולים, פרט לאנוסה ומפותה, אז זי איז דאך שוין נישט קיין בתולה, איז דער כהן טאר זיך צו איר נישט מטמא זיין, דא רעדט מען פון א כהן הדיוט, ווייל א כהן גדול טאר זיך נישט מטמא זיין אפילו צו די שבעה קרובים. יכול קען איך מיינען שאני מוציא אף מוכת עץ, אז איך זאל זאגן א מוכת עץ הייסט אויך נישט קיין בתולה, און ער זאל זיך נישט טארן מטמא זיין, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר לא היתה לאיש, זאגן מיר אזוי מי שהויתה על ידי איש, די וועלכע די סיבה איז געוועזן וואס האט פארלוירן די בתולים איז דאך א מענטש, יצאה זו אבער א בוגרת שאין הויתה על ידי איש איז מוכת עץ איז צו א מוכת עץ מעג ער זיך מטמא זיין שטייט הקרובה זי איז נאנט לרבות קומט מען פארמערן ארוסה פארוואס דארף איך עס זאגן מרבה זיין אן ארוסה פאקטיש ס'איז דאך א בתולה, און ס'איז דאך נאר געווען אן ארוסה, ס'איז נאר געוועזן קידושין, פארוואס וואלט איך געוואלט מיינען אז זאל זיך נישט טארן צו איר מטמא זיין, ווייל אומעדום ווייסט מען דאך אז עס לשון הוויה מיינט מען קידושין, וואלט איך געקאנט טייטשן די ווערטער אשר לא היתה לאיש, זי איז נאך נישט געווארן מקודש, און אויב זי איז נאר געווארן מקודש זי איז אן ארוסה, קען מען זיך נישט מטמא זיין, דארף איך אננעמען די הקרובה, ווייל ארוסה געפינט זיך דאך נאך נישט אין הויז פון איר מאן, זי איז נאך בבית אביה, איר האט זי נאך צו טאן ווי מען זאגט מיט די ברידער, הייסט זי קרובה. אליו, שטייט הקרובה אליו, לרבות קומט מען פארמערן הבוגרת, אז א בוגרת איז זיך אויך מטמא. וועמס טעם האט מען יעצט געזאגט פון ר' מאיר'ן מיט ר' יודא. פרעגט די גמרא, הא למה לי קרא, וואס דארף איך האבן א פסוק אז ער מעג זיך מטמא זיין דער כהן הדיוט צו זיין שוועסטער א בוגרת, וואס שטייט דארט דערמאנט? לאחותו הבתולה, וואס איז די טייטש דאס ווארט בתולה? איז וויבאלד דאך אמר רב מאיר, רב מאיר לערנט דאך בתולה, אפילו מקצת בתולה משמע, רב מאיר האט געלערנט אז דאס ווארט בתולה אזוי האט מען דאך געהאט א דף פריער מיינט מען מקצת בתולה, אויב אזוי איך זאל נישט האבן קיין לימוד אויף בוגרת, וועל איך אליין וויסן מען מעג זיך מטמא זיין צו בוגרת, ווייל א בוגרת איז דאך פארהאנען מקצת בתולה, זאגט די גמרא איצטריך איך דארף האבן.

און דא שטייט בתולה וואלט איך געוואלט מיינען מה להלן נערה אף כאן נערה, קומט דער קא משמע לן דעריבער לאזט מען הערן דער אליו לרבות את הבוגרת. תוספות לערנט מהתם מיינט מען פון כהן גדול. יעצט ורב יוסי ורב שמעון מאי טעמייהו, רב יוסי און רב שמעון לערנען דאך אז ארוסה טאר מען זיך נישט מטמא זיין, און ביי מוכת עץ לערנט אויך רב שמעון טאר מען זיך נישט מטמא זיין, וואס איז זייער טעם? דרשי הכי, זיי דרש'נען אזוי, ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה און מפותה און מוכת עץ, דאס וואס שטייט דא און מוכת עץ דאס איז נאר אליבא דרבי שמעון, אבער לויט רבי יוסי ניט, נאר מ'גייט מיר יעצט לויט רבי שמעון, איז מוכת עץ איז שוין נישט קיין בתולה, אשר לא היתה, טייטש איך אשר לא היתה וואס איז נאך נישט געווארן מקודש, ווייל פריער האב איך געטייטשט אשר לא היתה הוייתה לא היתה לאיש, יעצט טייטש איך פרט לארוסה, אז אויב ארוסה אז זי האט שוין גענומען קידושין טאר ער זיך צו איר נישט מטמא זיין. הקרובה לרבות גייט מען פארמערן ארוסה שנתגרשה אז זי האט געהאט גענומען קידושין און נתגרשה איז אזוי קיין בתו, א בתולה איז זי דאך נאך ווייל זי האט דאך גענומען דעם גט מן האירוסין און קרובה איז זי יא ווייל וואס זי האט זיך דאך אויפגעבינדן פון דעם מאן. אליו לרבות את הבוגרת ביז אהער האט מען מפרש געווען זייער טעם, פרעגט די גמרא דו זאגסט הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה אזוי האב איך דאך געזאגט אז לויט ר' יוסי און ר' שמעון גייט מען די הקרובה מרבה זיין ארוסה שנתגרשה איז ער זיך מטמא והא אמר רב שמעון, רב שמעון האט זיך געזאגט אליין, פארוואס האט רב שמעון געזאגט א מוכת עץ זאל ער זיך נישט מטמא זיין, ווייל ער זאגט ראויה לכהן גדול מטמא לה, אויב זי איז אזעלכע וואס איז ראוי צום כהן גדול מעג ער זיך מטמא זיין, שאין ראויה לכהן גדול אין מטמא לה, אויב זי טאר נישט חתונה האבן צו א כהן גדול טאר ער זיך נישט מטמא זיין, ווייל ער זאגט דא שטייט בתולה און דארט שטייט בתולה, איז דאך דא א ארוסה שנתגרשה איז דאך א גרושה, נישט בלויז צום כהן גדול איז זי נישט ראוי, זי איז בכלל נישט ראוי, אויב אזוי פארוואס זאגט ער דא אז מען מעג זיך מטמא זיין צו אחותו ארוסה שנתגרשה? ענטפערט די גמרא, שאני התם בטומאה איז עפעס אנדערש, דרבי רחמנא קרובה, איך האב דא א ספעציעלן לימוד פון דעם ווארט קרובה, אויף וואס עפעס קומט זיך מען מרבה זיין, זאגן מיר ארוסה שנתגרשה, ווייל זיי לערנען דאך ביי ארוסה איז מען זיך נישט מטמא. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי מוכת עץ נמי לאמיר אויך זאגן אז נמי רבי זאל איך אויך מרבה זיין זאגן ס'איז דאך קרובה עס איז דאך נאנט צו אים זיך מעגן מטמא זיין וואס איז די חסרון ס'איז נישט ראוי לכהן גדול א גרושה איז דאך אויכעט נישט ראוי און דאך זאג איך ווייל איך האב א פסוק זיי דאס מרבה ענטפערט די גמרא, קרובה אחת ולא שתיים, איך בין מרבה נאר איינס פון דעם קרובה, אבער נישט קיין צוויי דרשות, דעריבער זאגן מיר אז איך גיי מרבה זיין גרושה שנתגרשה מיט ארוסה שנתגרשה, און ווידער מוכת עץ טאר ער זיך נישט מטמא זיין. פרעגט די גמרא ומה ראית, פארוואס זאל איך זאגן ארוסה שנתגרשה מעג זיך יא און מוכת עץ נישט, אפשר פארקערט, אפשר גייט מיר דער קרובה מרבה זיין מוכת עץ? ענטפערט די גמרא, הא אתעביד בה מעשה, ביי מוכת עץ איז געווארן געטון א מעשה, הא לא אתעביד בה מעשה, ביי די ארוסה שנתגרשה איז גארנישט נישט געשען אין איר גוף קיין מעשה, זי איז די זעלבע זאך וואס איז געווען פריער, דעריבער איז א סברה אז איך האב א פסוק אז מען מעג זיך מטמא זיין גייטס ארויף שנתגרשה מן האירוסין. פרעגט די גמרא, ורב יוסי לאמיר נאר זעהן רבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה, ער האט אפגעלאזט זיין פאר, ביי דעם דין פון ארוסה האט רבי יוסי געהאלטן ווי רבי שמעון אז ער קען זיך נישט מטמא זיין, ווען עס קומט ביי מוכת עץ ווערט נאר דערמאנט רבי שמעון נישט רבי יוסי, מכלל קומט דאך אויס דבמוכת עץ כרבי מאיר סבירא ליה, אז ביי מוכת עץ האלט ער ווי רב רב האלט ער רב יוסי אזוי ווי רב מאיר אז וואס אז מען מעג זיך יא מטמא זיין מנא ליה פון וואנען ווייסט ער דאס ענטפערט די גמרא ווייסט מלא היתה לאיש ער דרשנט עס ווי רב מאיר מי שהוייתה על ידי איש פרעגט די גמרא והא אפיקתיה רבי יוסי לערנט דאך אפ פון דעם אשר לא היתה לאיש ממעט זיין ארוסה אז ער קען זיך נישט מטמא זיין, ענטפערט די גמרא שטייט אשר לא היתה לאיש איז דאס צוויי דרשות חד מלא היתה, פון לא היתה טייטש איך זי איז נישט געווארן מקודש, גייט דאס ממעט זיין אז ארוסה איז זיך נישט מטמא. וחד און איינס מלאיש, פון לאיש דאס גייט מען מתיר זיין, צו זאגן לאיש, דווקא דער קלקול איז געווען דורך א איש, אבער מוכת עץ איז נישט געווען דורך א איש, מעג מען זיך מטמא זיין. פריער האט מען געלערנט אליו לרבות הבוגרת, אליו גייט מען מרבה זיין אז דער כהן הדיוט איז זיך מטמא צו זיין שוועסטער ווען זי איז א בוגרת, פרעגט די גמרא, וואס דארף איך האבן אויף דעם א באזונדערן פסוק מרבה זיין בוגרת? והא דאך אמר רבי שמעון, רבי שמעון האט געזאגט, בתולה בתולה שלימה משמע, רבי שמעון האט געזאגט אז עס ווארט בתולה מיינט מען

וואס ער לערנט דארטן, וואס שטייט ביי דעם כהן גדול והוא אשה בבתוליה יקח, אז בתולה אליין ווייזט אויס שלימה, איז זיין טעם מהכא פון דא, פון דעם לימוד וואס שטייט ביי טומאה. דדריש הכי, ער טוט אזוי אפלערנען. אויב איך זאל טייטשן אז דאס ווארט בתולה מיינט מען אפילו מקצת בתולים, דארף איך דאך נישט האבן אינגאנצן דעם אליו. איז דאך אן דעם אליו וואלט איך דאך געוויסט אז ער קען זיך מטמא זיין צו א בוגרת, מדאליו לרבות הבוגרת איז דאך פון מכלל קומט דאך אויס דבתולה בתולה שלימה משמע בתולה מיינט מען זי האט אלע בתולים און א בוגרת האט נישט אלע, וואלט איך געוואלט מיינען אז מען זיך נישט מטמא זיין, לאזט ער מיר הערן דער אליו, איז דאך פון דעם אליין א סימן אז דאס ווארט בתולה מיינט מען אינגאנצן, ווייל אויב בתולה מיינט מען נאר מקצת דארף מען דאך נישט האבן דעם אליו. רשי. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן יוחי אומר, רבי שמעון בן יוחי זאגט, דער דין איז, א כהן טאר נישט נעמען קיין גיורת, סתם זענען מיר געוואוינט צו זאגן א גיורת הייסט א זונה, א שפחה משוחררת טאר אויך א כהן נישט נעמען, א זונה, א ישראל איז נישט דא דער איסור פון זונה. דאס איז נאר פון די איסורי כהונה. אבער זאגט רבי שמעון בן יוחי, רבי שמעון בן יוחי אומר, רבי שמעון בן יוחי זאגט, גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, ווען זי האט זיך מגייר געווען איז זי נישט געווען אלט קיין דריי יאר מיט א טאג, כשרה לכהונה, איז זי כשר לכהונה, זי הייסט נישט קיין זונה. שנאמר שטייט אין פסוק ביי די מלחמה פון מדין שטייט וכל הטף בנשים די אלע קליינע קינדער ביי די פרויען אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם טייטש איך החיו לכם איר מעגט זיי נעמען פאר פרויען זיי וועלן זיך מגייר זיין והרי פנחס עמהם, פנחס איז דאך געווען מיט זיי, איז דאך פון דעם א ראיה אז טף, א גיורת פחותה מבת שלש שנים מעג נעמען א כהן. ורבנן, די רבנן קריגן אויף אים, די רבנן זאגן אז ער טאר נישט נעמען, וואס איז זייער טעם? זיי זאגן אז דאס וואס שטייט דארט אין פסוק החיו לכם מיינט מען לעבדים ולשפחות אז מען זאל זיי נעמען פאר עבדים און שפחות, פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו זאגסט לויט רב שמעונ'ען איז די גאנצע קפידא אז ווייל זי איז א זונה אויב זי איז געווארן נבעלה און ממילא בת שלש שנים וואס אין ביאתה ביאה דעריבער זאגט ער מעג א כהן נעמען אויב אזוי אפילו דעמאלט בת שלש שנים ויום אחד זי איז געווען עלטער פון דריי יאר און איך ווייס אז זי איז נישט געווארן נבעל זאל אויך איר מעגן א כהן נעמען ווייל דער פסוק זאגט דער פסוק איז דאך מקפיד אויף וועלכן אשר לא ידעו משכב זכר, איך קוק ווי מען זאגט אויף וועלכן קוק איך, צו נבעלה צו לא נבעלה. ענטפערט די גמרא, כדרב הונא, מכח דער סברה פון רב הונא קען איך נישט זאגן ווען זי איז אלט דריי יאר זאל א כהן איר מעגן נעמען, דרב הונא רמי רב הונא האט געפרעגט א סתירה דארטן ביי מדין שטייט כל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו דאס ווארט יודעת איז פשטות די טייטש ביה אזוי ווי עס שטייט והאדם ידע את חוה אשתו מיר האבן פריער געהאט אין גמרא איז דארט א תירוץ לגבי פצוע דכא מ'האט דארט געהאט בדלא ידעה און ווען איך לערן אזוי אין פסוק ווייזט אויס כל אישה יעדער אישה, איך ווייס נאך יעצט נישט פון ראויה, פשטות מיינט מען ממש. וואס איז טייטש דאס ווארט אישה? אישה ווייזט אויס א גדולה, אז אויב א גדולה יודעת איש למשכב זכר, אז אויב נבעלה, הרוגו. הא אבער אינה יודעת, אויב זי געווען א גדולה און לא נבעלה, קיימו, מעגט איר לאזן לעבן. ווייזט אויס מכלל, אז דער פסוק רעדט דא פון אישה, וואס מיינט מען אישה דעמאלט ווען זי איז א גדולה? קומט דאך אויס פון דעם א אז דער חילוק צו ידעו צו לא ידעו איז נאר א חילוק ביי גדולות, מכלל קומט אויס דהטף בין ידעו בין לא ידעו איז שטענדיג דער דין, קיימו מעג מען לאזן לעבן. וכתיב ווי נישט שטייט דאך אין א צווייטן פסוק וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם, ווייזט אויס פון דעם אויך אז וועלכע טף מעג מען לאזן לעבן דווקא לא ידעו, און גדולות איז נישט קיין אונטערשיד טאר מען קיינמאל נישט לאזן לעבן הא ידעו, ביי טף הרוגו איז די קשיא אין צווייען. אין ערשטן פסוק ווייזט אויס אז ביי גדולות איז א חילוק צו ידעו צו לא ידעו, און ביי טף אפילו ידעו איז אויך גוט, און ביי דעם פסוק פון טף ווייזט אויס אז ביי טף איז דא א חילוק און ביי גדולות טאר מען קיינמאל נישט. הא, וויאזוי זאל איך פארענטפערן די סתירה? הווי אומר דארף איך טייטשן אז דאס וואס דא שטייט אין פסוק ידעו לא ידעו מיינט מען נישט נבעלה נאר מען מיינט בראויה ליבעל הכתוב מדבר דער פסוק צוליב דער סתירה דארף איך זאגן אז נישט מען מיינט ידיעה ממש נאר מען מיינט בראויה ליבעל דעריבער שטייט יעדער אישה וואס איז ראויה

הכי לך, אבער לכאורה וואס איז געווארן פארענטפערט, אבער די תורה האט זיך דאך געזאגט אישה, און אישה מיינט מען דאך נאר א גדולה, האט מען נישט געדארפן שטיין אישה, און תוספות פרעגט עס און תוספות זאגט איינפאך, אויב זאל מען נישט שטיין די אישה, וואלט איך דאך איך נישט געהאט קיין סתירה פון די פסוקים, וואלט איך געטייטשט פלעין די פסוקים, ידעו מיינט מען נבעלה, און לא ידעו מיינט מען לא נבעלה, נאר מכח יעצט אז די תורה האט מיר געשטעלט די אשה האב איך דאך א סתירה פון די פסוקים ווייס איך אפצוטייטשן אז נישט מען מיינט ידיעה ממש נאר מען מיינט ראויה טייטש איך יעצט אשה גייט שוין אין דעם כלל פון אשה אויכעט ממילא זעהן מיר דאך פון דא אויך דו האסט מיר געפרעגט די קשיא לויט רבי שמעון בן יוחאי זאל מען קענען נעמען אפילו איז עלטער ווי ג' שנים און איך ווייס לא נבעלה, און דאס וואס דארטן ווערט דערמאנט אין פסוק מען זאל דערהרג'נען, דאס איז נישט דער דין געווען ביי אלע מלחמות, דאס איז נאר א דין ביי די שבעה אומות, און מדין איז נישט געווען פון די זיבן פעלקער, נאר דארט שטייט דאך בפירוש דערמאנט אין פסוק, הן הנה היו, ווייל זיי האבן געמאכט זינדיגן די אידן. תניא נמי הכי האט מען אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק וכל אישה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר, נישט מען מיינט נבעלה, נאר מען מיינט בראויה אפילו לא נבעלה, או אדער אינו ס'איז נישט אזוי אלא נבעלה ממש, כשהוא אומר שטייט אין פסוק. וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, איז דאך דא פון דעם אויך א סתירה, הוי אומר דארף איך זאגן בראויה ליבעל הכתוב מדבר, פרעגט די גמרא, מנא ידעי, פון וואנען האט מען געוויסט וויפיל זי איז אלט, איז ראויה ליבעל צו נישט, אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, העבירום לפני הציץ, מען האט זיי געלאזט דורכגיין פאר דער ציץ, כל שפניה מוריקות, אז די פנים איז געווארן גרין, ס'איז געשען זאגט רש"י א נס, בידוע האט מען געוויסט שהיא ראויה ליבעל, כל שאין פניה מוריקות, בידוע האט מען געוויסט שאינה ראויה ליבעל. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, וואס עפעס פונקט מוריקות? ווייל סימן לעבירה הדרוקן, די וואס ס'טוהן די עבירות פון זנות ווערט זייער פנים גרין. כיוצא בדבר אתה אומר, מ'טרעפט נאך א ארט ווי מ'האט אויך בודק געווען צו די טעכטער שטייט ווען מען האט געהאלטן מלחמה ביי פילגש בגבעה מיט דעם שבט בנימין איז נאכער האט זיך ארויסגעוויזן אז די שטאט יבש גלעד זענען נישט געקומען העלפן די אידן האלטן מלחמה ביי די מלחמה פון פילגש בגבעה ווי דארט האט מען דארט געהאט מלחמה מיט דער שטאט יבש גלעד שטייט דארט אין פסוק בנימין, נאכער מ'האט דאך געמאכט א שבועה אז קיינער זאל נישט געבן זיין טאכטער צו שבט בנימין, אבער פון יבש גלעד, זיי זענען דאך נישט געווען אין די שבועה, שטייט דארטן וימצאו מ'האט געפונען מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר, אזוי ווערט דאך דערמאנט מנא ידעי, אמר רב כהנא האט רב כהנא געזאגט דארטן מיינט מען ידע טאקע ממש

דף יו"ד דוכט זיך איז עס א מעשה וואס רבי האט אמאל אזוי בודק געווען, אין רבי'ס צייטן איז דאך שוין געווען נאכן חורבן הבית, דארט פרעגט נישט די גמרא די קשיא, אבער דא יא, ביי דער מעשה יבש גלעד איז דאך געוועזן דער בית המקדש האט מען געקאנט דורכפירן פאר דעם ציץ, אמר רב כהנא בריה דרב נתן, ביי דעם ציץ ווערט דערמאנט לרצון, ס'זאל באוויליגן להם צו זיי כתיב שטייט, לרצון, דאס ווערט נאר גענוצט אויף כפרה, ולא לפרעניות, אבער נישט ווען עס האנדלט זיך א שטראף. פרעגט די גמרא, אי הכי במדין נמי, ביי מדין איז דאך עס אויך געווען א ענין פון פרעניות, מען זאל וויסן וועלכע מען זאל הרג'ענען. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, להם כתיב, שטייט דאך לרצון, להם, טייטש איך אזוי, להם ביי די אידן, איז לרצון ולא לפרעניות, נישט דארטן ווען עס איז דעמאלטס צוליב א פרעניות, ולעובדי אלילים אפילו לפרעניות. אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחאי, די הלכה איז ווי רבי שמעון בן יוחאי אז א גיורת וואס האט זיך מגייר געווען זי געווען ווינציגער ווי דריי יאר איז כשר לכהונה. אמר ליה רב זירא לרב יעקב בר אידי, האט רב זירא געזאגט צו רב יעקב בר אידי, דו זאגסט איבער אין נאמען פון רבי יהושע בן לוי ער האט אזוי געפסקנט, בפירוש שמיע לך, דו האסט עס געהערט בפירוש אז רבי יהושע בן לוי האט געזאגט הלכה כרבי שמעון בן יוחאי? או מכללא שמיע לך. אדער דו האסט עס געהערט פון א כלל, דו האסט געהערט אן אנדער זאך און פון דעם האסט דו אליין מדייק געווען אז ער האלט הלכה כרבי שמעון. מאי כללא? פון וועלכן כלל האט ער זיך געקאנט אפלערנען אז רבי יהושע בן לוי האלט הלכה כרבי שמעון בן יוחאי? דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט דערציילט, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז געווען איין שטאט שקרא עליה ערער, וואס מען האט געקריגט, מען האט מערער געווען, מען האט גערעדט אז אין דער שטאט געפינט זיך איין משפחה וואס א פסל'ע משפחה, ושיגר רבי, האט רבי געשיקט את רבי רומנוס ובדקה און ער האט בודק געווען צו ס'איז ריכטיג וואס מען רעדט, ומצא בה האט ער דארטן געפינען בת גיורת פחותה מבת שלש שנים, זי האט זיך מגייר געווען איז זי געווען ווינציגער ווי דריי יאר אלט, ווי שלש ויום אחד, והכשירה רבי לכהונה, און רבי האט עס מכשיר געווען לכהונה אז זי מעג בלייבן ביי דעם מאן בבחי', זע איך דאך פון דעם אויך אז פחותה מבת שלש שנים מעג מען, האט ער געפרעגט צי האסטו געהערט בפירוש פון רבי יהושע בן לוי מען מעג, אדער מכח דער מעשה האסטו זיך געדרונגען, ווען איך זע רבי יהושע בן לוי דערציילט אז רבי האט מכשיר געווען איז א סימן אז ער האלט אזוי. אמר ליה, האט אים רב אידי גענטפערט, בפירוש שמיע לי, איך האב געהערט די זאך בפירוש. פרעגט די גמרא, ואי מכללא מאי, וואס איז שלעכט אויב איך ווייס עס פון דעם כלל, וואס וואלט איך געפרעגט א קשיא, ער פרעגט אים צי בפירוש צי פון דעם כלל, וואזשע פון דעם כלל אבער מעשה שהיה אז מען האט מתיר געווען צו א כהן א גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, זאגט די גמרא. אויב ס'זאל זיין פון דער מעשה איז נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, הואיל ואנסיב אנסיב, זי האט זיך שוין געוואוינט מיט דעם מאן, דעריבער האט מען איר נישט געטאן אסר'ן. דהא רב און רבי יוחנן דאמרי תרוייהו, רב און רבי יוחנן האלטן דאך ביידע, בוגרת ומוכת עץ לא ישא, טאר א כהן גדול נישט נעמען, ואם נשא נשא, איז דאך זעהט זיך אז ס'איז דא א חילוק פון לכתחילה ביז דיעבד. זאגט די גמרא, הכי השתא, וואס פאר א צושטעל איז דאס? דו ווילסט זאגן ווייל מען טרעפט אז ס'איז דא א חילוק ביי בוגרת און מוכת עץ פון לכתחילה ביז דיעבד, זאל איך אויך זאגן ביי א גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד זאל זיין א חילוק? בשלמא התם ווייסטו פארוואס דארטן איז מען בדיעבד מתיר? ווייל סופה להיות בוגרת תחתיו, סופה להיות בעולה תחתיו, זאגן מיר אז אויב ר'האט שוין גענומען מעג מען, ווייל דער גאנצער איסור אזוי אויך צו זאגן איז נאר א איסור דרבנן, אבער הכא דא הא, סופה להיות זונה תחתיו, אויב איך האלט אז דער פסול איז וועגן זונה, איז נישט דא קיין חילוק פון לכתחילה ביז דיעבד. ממילא ווי עס קומט יעצט אויס אז פון דעם כלל וואלט אויך געווען א גוטע ראיה, א גוטע ראיה וואלט געוועזן, ווייל ביי דער זאך קען איך נישט מאכן קיין חילוק פון לכתחילה ביז דיעבד. רב ספרא מתני לה מכללא, רב ספרא האט עס אפגעלערנט פון דעם כלל, פון דער מעשה, איז א סימן מען פסקנט ווי רבי יהושע בן לוי וקשיא ליה מען האט געהאט א קשיא ווי איז א ראיה פון דער מעשה דארט איז דאך שוין א ענין פון דיעבד איז דאך נישט קיין ראיה צו רבי יהושע בן לוי צו רבי שמעון בן יוחאי וואס רבי שמעון בן יוחאי זאגט לכתחילה און משני ליה הכי און ער האט טאקע אזוי אויך פארענטפערט אזוי ווי מען האט פריער געזאגט. אז עס איז ביי די חילוק פון לכתחילה ביז דיעבד קען איך נאר מאכן ביי בוגרת און ביי מוכת עץ, אבער דארטן ווי די חשש איז וועגן זנות איז קען איך נישט מחלק זיין, ממילא קען איך פון דעם כלל אויך אפלערנען. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא כהנא, עס איז געווען א כהן דאנסיב גיורת, האט גענומען א גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, וואס איז נישט געווען אלט דריי יאר און א טאג, אמר ליה רב נחמן בר יצחק, האט אים רב נחמן בר יצחק געפרעגט, מאי האי, וואס איז דאס? א כהן טאר דאך נישט נעמען קיין גיורת? אמר ליה, האט אים דער כהן געענטפערט, דאמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן יוחאי, און רבי שמעון בן יוחאי האט דאך געזאגט, א גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, כשרה לכהונה. אמר ליה האט ער אים געזאגט, זיל אפיק, גיי טו א גט, ואי לא, אז דו וועסט איר נישט גט'ן, מפיקנא לך וועל איך דיר ארויסנעמען, רבי יעקב בר אידי מאונך, איך וועל דיר ארויסנעמען פון דיינע אויערן, דו וועסט נישט וועלן ווען מען זאגט אים דערמאנען, ווייל די הלכה איז נישט ווי רבי יהושע בן לוי, ווי רבי שמעון בר יוחאי, ווייל די רבנן קריגן דאך אויף אים, נאר מען דארף פארשטיין וואס איז דער טעם פון די רבנן, אויב מיר זאגן דער איסור פון נעמען א גיורת איז מחמת זי איז א זונה, אבער אויב זי האט זיך מגייר געווען פחותה מבת שלש שנים איז דאך אין ביאתה ביאה, פארוואס איז זי א זונה? איז מאטערט מען זיך אין דעם, אנדערע ווילן ברענגען ס'איז דא א פסוק אין יחזקי כי אם בתולה מזרע ישראל, אבער דער פסוק רעדט זיך דאך ביי כהן גדול דארטן, שטייט דאך דארט בתולה רעדט זיך דאך נאר ביי א כהן גדול, און דא איז דאך דער דין פאר אנדערע, נאר די פעלקער האבן שוין באקומען ווי מען זאגט דעם שם זנות, און מען קוקט נישט אינדיווידיעל וועגן דער אליין, טאקע לגבי א כתובה איז טאקע פארהאנען א דין אז איינע האט זיך מגייר געווען פחותה מבת שלש שנים ויום אחד איז כתובתה מאתים, ווייל זי איז דאך ווייל זי איז דאך נישט בחזקת זונה. אבער דא אויך קוק איך נישט אויף איר אליין, נאר ווי מען זאגט עס אז אבן די משא. אבער דאס קערט זיך ניט אן, די זאכן איז אנדערש. תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, נאך א זאך האט רבי שמעון בן יוחאי געזאגט, קברי כותים אין מטמאים באוהל, די קבר פון כותים, דאס אסאך מאל וואס ווערט דערמאנט אין גמרא כותים מיינט מען עכו"ם, נאר צוליב די צענזור איז עס אזוי געבליבן, א קבר פון א גוי איז נישט מטמא באוהל, שנאמר שטייט אין פסוק, יחזקאל זאגט ואתם צאני איר זענט מיינע שאף, צאן מרעיתי, די צאן, די שאף פון מיין פאשען, אדם אתם, ביז אהער איז אין פסוק, אדם אתם זאגט א פסוק, אתם קרויים אדם, איר אידן ווערט אנגערופן אדם, ואין הכותים קרויים אדם, גויים הייסן נישט אדם, און בטומאת אוהל שטייט אדם כי ימות באוהל, א, ווער איז מטמא באוהל איז נאר מטמא א איד, אדער א גוי נישט, לכאורה ווי איז די סברא א איד זאל מטמא זיין און א גוי זאל נישט מטמא זיין, דער גוי אפילו ביי דעם לעבן איז דאך מיט טומאה, איז די חינוך זאגט אויף דעם טאקע היא הנותנת, ער גיט עס צו פארשטיין זאגט ער מיט א משל אין א כלי וואס דארטן איז געווען וואסער, מען האט אויסגעגאסן די וואסער, קיין פליגן ווילן דארט נישט אריין קומען, זיי האבן עפעס אינטערעס אין וואסער? ווי איז אבער דארט איז געווען מיני מתיקה, ס'איז דארטן געווען האניג, אפילו מען גיסט אויס דעם האניג, איז זאגט ער די די ס'וועט זיך דארט צוקלעבן די זאכן, א גוי וואס האט גארנישט געהאט די די עס האט אים געפעלט דעם נפש אלוקה ממעל, עס גייט אוועק טשעפעט זיך נישט צו אים די ענין פון טומאה, אזוי איז ער מסביר טאקע ביי דעם דין פון טומאה. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אין פסוק שטייט נפש אדם ששה עשר אלף, ביי וועמען רעדט זיך דארטן? ביי מדין, זע איך דאך גויים ווערן אנגערופן אדם, ענטפערט די גמרא משום בהמה, ווען איך שטעל צו דעם גוי לגבי א בהמה, זאג איך לגבי א בהמה הייסט ער א מענטש, אבער אזוי יא פאר זיך, הייסט ער נישט סתם אדם הייסט נישט א גוי. שטייט ביי נינוה שטייט דארט אשר יש בה הרבה, ס'איז דארט געווען מער משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע מימינו לשמאלו, און דארטן די מענטשן פון נינוה זענען דאך אויך געווען גויים, ענטפערט די גמרא די זעלבע זאך איז דארטן משום בהמה, פרעגט די גמרא, שטייט דאך דערמאנט ביי מדין, ווערט דערמאנט, כל הורג נפש, יעדערער וואס וועט הרג'נען א נפש, וכל נוגע בחלל, ער וועט אנרירן א טויטן, תתחטאו, זאלט איר זיך רייניגן, איז דאך זיך נישט דא קיין טומאה, און ווען איך זע עס שטייט דארט אז מען דארף האבן טומאת שבעה, זע איך דאך אז מען ווערט טמא פון א גוי. ענטפערט די גמרא, פארוואס ווערט מען טמא? דילמא איקטיל חד מישראל, דער פסוק זאגט, טאמער ס'וועט ווערן טמא איינער פון די אידן און מ'וועט אים אנרירן, א גוי איז נישט מטמא, נאר טאמער איינער וועט שטארבן. ורבנן, איר באלד זען וואס ער וויל זאגן, א חילוק פון אוהל ביז מגע משא. רבנן, די רבנן זאגן, איך קען נישט זאגן, טאמער ס'איז געווארן געהארגעט א איד, ווייל לא נפקד ממנו איש, ס'האט קיינער נישט געפעלט. ורבי שמעון בר יוחאי זאגט, לא נפקד ממנו איש מיינט מען לעבירה, קיינער האט נישט געטון, אבער ס'קען זיין, דער פסוק זאגט טאמער ס'וועט אומקומען איינער פון די אידן. זעהט אויס אז פריער ביז יעצט האט מען געלערנט אז איך האב געפרעגט א קשיא פון כל הורג נפש וכל נוגע בחלל אז ס'איז נישט קיין חילוק פון אוהל ביז מגע משא איי די פסוק שטייט דאך ביי אוהל נאר אזוי ווי אין די זעלבע פרשה ווי ס'שטייט אוהל אין די זעלבע פרשה ווערט דאך אויך דערמאנט טומאת מגע טומאת משא א גוי טו איך אינגאנצן מטמא זיין. זאגן אז זיי זענען נישט מטמא, איך בין זיי ממעט אינגאנצן. קומט יעצט צו גיין רבינא אמר רבינא זאגט, דו קאנסט נישט פרעגן קיין קשיא פון כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, ווייל נהי דמעטינהו קרא מטמויי באוהל, דער פסוק איז דא נאר ממעט אז א גוי איז נישט מטמא באוהל, דכתיב עס שטייט אדם כי ימות באוהל, אז די טומאת אוהל גייט נאר אן ווען ס'איז א אדם ווען ס'איז א איד, אבער ממגע ומשא מי מעטינהו קרא, פון מגע ומשא האט דער פסוק זיי נישט ממעט געווען, דא איז דא אין תוספות א געוואלדיגע חידוש, תוספות זאגט אז אדם הראשון, אברהם אבינו, די אלע וועלכע זענען געשטארבן פארן קבלת התורה, די אלע זענען נישט מטמא, קיין שום טומאה זענען זיי נישט מטמא, פארוואס? ווייל עס שטייט אדם כי ימות אז די גאנצע דין פון טומאה איז געווען אויף שפעטער און זען אינעווייניג דער ערשטע תוספות קברי כותים אינם מטמא באוהל תימה למה ליה לרבי בנאה עס שטייט אין גמרא דערמאנט א מעשה א רבי בנאה לציוני ער איז געגאנגען רבי בנאה אנצייכענען מערות און די הייל דאברהם אבינו דאדם הראשון ער האט דארט באצייכענט אז מען זאל דארט כהנים נישט גיין. אף דיקרא אדם, אפילו איך וועל זאגן אז אדם הראשון מיט אברהם אבינו ווערן אנגערופן אדם, או יודע, אפילו לרבנן, אפילו לויט די רבנן דאמרי קברי כותים מטמא באוהל, אבער הא לא מטמא באוהל אפילו קברי ישראל, אפילו א אידישער קבר איז נישט מטמא באוהל, אלא אותם שמתים משעה שנאמרה אותה פרשה, נאר פון דעמאלט וואס איז געווארן געזאגט די פרשה דאדם כי ימות באוהל, דכי ימות משמע באותם העתידים למות עדיין, ווייזט אויס אז די וואס זענען פריער געשטארבן זענען נישט מטמא, און מדאיצטריך נמי בנזיר קרא אין נזיר דארף איך האבן א פסוק לרבות קבר שלפני הדיבור למגע, אז מען האט אנגערירט אין א קבר וואס די קבר איז געווען לפני הדיבור פאר קבלת התורה איז עס מטמא במגע, מכלל ווייזט דאך אויס דבאוהל לא מטמא, אויב אזוי פארוואס האט ער געדארפן גיין אנצייכענען די מערות? רש"י